כ'האב געוואלט זאגן פארן עולם, וואס האמער אונז א פארלוסט פון די אלע מלחמות וואס ס'גייט דא פאר? וואס האמער אונז א פארלוסט? אונזער פארלוסט איז, אנשטאט צו לערנען די קינדער צו זיין יראי שמים, דרך ארץ האבן פאר רבנים, און אזוי ווייטער, לערנען מיר זיי אויס אז די רבנים זענען שקצים, און זיי זענען! זיי פירן זיך אויף ווי די שקצים, און מען נוצט די קינדערלעך אז זיי זאלן גיין רייסן פלעקאטן, קלעבן פלעקאטן, די אלע זאכן איז זייער א שלעכטע אימעדזש פאר א קינד וואס ס'וואקסט אויף, דאס הייסט טשיילד אביוז, נישט סעקשועל אביוז, באט מענטל אביוז, און דאס איז וואס ס'געשעהט דא, ס'קומען א רב ער וויל זאגן א דרשה אז. מען נעמט קינדער אינעם צבא, וואס אין דעם לכאורה איז דאך איינשטימיג סיי אהרן און סיי זלמן לייב, סאו וואס איז אז זיי האבן געברענגט א גרויסן רב טאר ער שוין נישט קומען רעדן, מען נעמט זיך שלאגן מיט אים, מען לייגט ארויס פלאקאטן, ער איז שוין געווארן א חופר קברים, כ'וויל ענק עפעס פרעגן א שאלה, ער פסקנט שוין מסתם אסאך מער ווי א יובל יארן. שאלת נשים, אפשר זענען די קינדער פון די אלע פרויען בני הנידה? און איך וויל פרעגן נאך א זאך, זיין הכשר וואס ער געבט אין ירושלים אויף די הכשרים אפשר איז עס אויך נישט כשר? ווער זענט עטץ אז זאלטס מחליט זיין ווייל ער האט ענק געשטערט אין עפעס א זאך אז עטץ זאלטס אים פסל'ען? און דא האט ער נישט געשטערט אויך נישט, ער איז נאר געקומען צום צד שכנגדו. וויל ענק זאגן איין זאך, דער גרעסטער באנקראטניק איז אונזער הייליגער רבי, ער האט זיך געפלאגט אויף אידישקייט און ס'האט זיך אויסגעלאזט, אז ער האט געשטעלט צוויי מענטשן אויף זיין שטיל, און ביידע מענטשן אינאיינעם האבן זיך געשלאגן און זיי האבן אראפגעברענגט דאס גאנצע אידישקייט וואס ער האט געהארוועט. איין מעלה האבן זיי אבער געהאט, זענען אלע געווארן מולטי מולטי מולטי ביליאנערן, דאס איז אלעס וואס ער האט געטון, באט אדער דען דעט, הי איז אין בענקראפסי, הי איז א טאטעל בענקראפסי. איך וויל ענק לאזן הערן וואס אן אנדערע מענטש האט געזאגט וועגן דעם, הערטס אויס וואס ער זאגט. קרוב צו א האלבע שעה הערטס אים אויס, עטץ וועט הערן די וויי געשריי פון מענטשן, עטץ זענט זיך זייער קורץ געבינדן, עטץ מיינט זיך נאר אז עטץ פארשטייטס אלעס און עטץ זיצט בחנכם, הערטס אויס וואס די גאס זאגט, הערטס אויס וואס א חורבן האט זיך אפגעטון.
טייערע אידן, מאמינים בני מאמינים, אה מי כעמך ישראל, עס איז צייט מען זאל דארפן רעדן אפאר ווערטער, נישט פארשוויגן ווערן, עס איז צייט מען זאל זיך מאכן א חשבון הנפש. מען זעט לעצטנס אין וויליאמסבורג צוויי זאכן, איינער הענגט פאוסטערס, איינער פליקט אראפ פאוסטערס, איינער לאדענט איין א גאון עולם א תלמיד חכם צו זייער כינוס, א צווייטער ווארפט פאשקעווילן, מיט די ערגסטע לאוזונגען אויף אזא תלמיד חכם, אדם גדול, בענקים בישראל, מיט דעם נעמען ימח שמו, שם ירקב מיט אנדערע נעמען, שיין וואס מ'דא פון מ'רעדט דא א תלמיד חכם עצום, אדם גדול בענקים בישראל, זיצט און לערנט אגאנצן טאג, וואס איז ער שולדיג? מ'האט אים איינגעלאדענט צו רעדן ביי א כינוס, קומט א צווייטער צד און ווארפט עקלהאפטיגע פאשקעווילן און גאר מיט די נידריגסטע לאזונגען ימח שמו, מיט אנדערע מיני נעמען, וואס האט קיינמאל נישט געטראכט אזוי גרויס פראבלעמען פאר אדם גדול ונקי בישראל. יעצט לאמיר רעדן, און לאמיר צוזאמנעמען פוינט ביי פוינט דא. איינער הענגט פאוסטערס, קומט א צווייטער צד און רייסט עס אראפ. וועם נוצט מען צו רייסן די פאוסטערס? נוצט מען אומשולדיגע תינוקות של בית רבן און יונגע בחורים'לעך. ס'איז שוידערליך צו זען און צו קוקן דאס וואטשן אליינס, אדער דאס וואטשן אויף קליפס. מען זעט יונגע יונגעלעך קומען אראפ פון די חדר באסעס, יונגע בחורים'לעך קומען אראפ פון די ישיבה באסעס, און אזוי ווי מען קומט פון דארט אראפ ווייסט מען נישט פון קיין אנדערע חינוך. און מען זעט גלייך זיי לויפן צו צו די לעקטער פאולס און מען פליקט און מען רייסט און מען שינדט און מען נוצט אפילו אסאך מאל קליינע רעיזערס צו בלעידס ווי מען רופט עס אן, מעסערלעך, נישט גאר כלים צו קענען דאס צושניידן זאל אראפקומען נאך גרינגער פון די פאולס. טייערע אידן, מען האלט אין איין פארפירן אקעגן אינטערנעט, אז אינטערנעט ברענגט אום כלל ישראל, מען צווינגט כלל ישראל אז אלע טעלעפאונס דארפן ווערן געפילטערט ביי א גוטן קאמפאני, אויב נישט ווארפט מען ארויס די קינדער פון די מוסדות. לאמיר זיך פרעגן, מען וויינט אז ס'איז א שווערע וועלט, ס'איז זייער שווער מחנך צו זיין קינדער אין די היינטיגע דור, בפרט ווען ס'איז דא אינטערנעט מיט אנדערע כלי משחית'ן. וואס איז ערגער? ס'איז דא א כלי משחית און א קליין קינד קען דאס זען, סאו מ'נעמט א קליין קינד צו ס'איז זיין מוסד, צו ס'איז זיין טאטע מאמע נעמען אים, ער איז נאך א יונגע צווייגעלע, ער דארף נאך בליען אסאך, ער האט ערשט אנגעהויבן צו בליען, מען האפט צו זען א שיינע צווייג, א שיינע רויז הייבט אן ארויסצושפראצן פונעם צווייג, און די רויז ווערט גרעסער און גרעסער, ער וואקסט שענער און שענער, ער בליט שענער און שענער, מען זעט פון דעם נאך דעם הערליכע שיינע פירות. צו זען ווי יונגע יונגעלעך, יונגע בחורימ'לעך קומען אראפ גאר גלייך פון חדר און ישיבה, לויפט צו מיט אזא מין שנאה, מיט אזא מין העיט, און מען גייט מען פליקט אראפ די פאוסטערס, איינס זעהט מען, מ'האט זיי דאס אנגעזאגט און מ'האט זיי מחנך געווען אזוי אין חדר אין ישיבה, אויב מ'האט גענומען אזא קינד, מ'האט גענומען אזא בחור, מ'האט אים אזוי מחנך געווען, גייט שוין זיין די צווייגעלע נישט קיין גראדע צווייג, נישט קיין שיינע צווייג נאר א קרומע אויפגעבויגענע צווייג, ער וועט שוין גראד נישט ארויסקומען, ער וועט שוין א גראדע צווייג נישט זיין, פון אים וועט שוין נישט ארויסקומען א שיינע רויז, מען האט גענומען א רויז בידיים און מען האט עס געהארגעט, און די רויז קען שוין נישט בליען, מען האט אים געלערנט אלס יונגעלע אלס בחור'ל אנשטאטס ווען צו לערנען, א קינד דארף וויסן צו לערנען פלייסיג אין חדר, צו מאכן פראוד זיין טאטע מאמע, מאכן פראוד זיין זיידע און באבע, מאכן פראוד זיין פעמילי, גייט מען בידיים, מען נעמט דעם שיינע צווייגעלע, די שיינע רויז, און מען לערנט אים אויס שוין א קרומע לעבן. שוין א גארביטש לעבן, א פארדארבענע לעבן, אז ער איז געבוירן געווארן און געמאכט געווארן צו טון שמוץ פאר א קהילה. יעצט לאמיר זיך פרעגן, טייערע יונגעלע, טייערע בחור'ל, וואס האט דיין רבי פאר דיר געטון אז דו טוסט פאר אים אזעלכע שמוץ, און דו ביסט גרייט צו באשמוצן אזוי יונגערהייט, אלס יונגלווייז, אלס בחור'לווייז, וואס האט דיין רבי פאר דיר געטון, אז דו גייסט אזוי מיט אזא מין פייער, מיט אזא מין מסירות נפש, אראפרייסן פאוסטערס ווי א נידריגע יונגעלע, ווי א נידריגע בחור'ל, אזעלכע שמוץ.

אלס ווען דו דארפסט אויפוואקסן אלס א שיין יונגעלע, א פיין יונגעלע, א פיין בחור'ל, גייסטו און דו טוסט שמוץ פאר דיין רעבן. האסט אמאל אריינגעטראכט פארוואס טוסטו דאס? האסט אמאל אריינגעטראכט וואס דו טוסט מיט דיין נאמען יונגערהייט? האסטו אמאל געטראכט וואס דו טוסט ווען דיין משפחה ווארט צו זען נחת פון דיר, קוקן ארויף אויף דיר? די צווייגעלע גייט בליען, די צווייגעלע גייט זיין א וואוילע יונגעלע, די צווייגעלע גייט אויסוואקסן א פיין בחור'ל, ער גייט זיין דער טאפ טאפ בחור אין ישיבה, א פיינע בחור, א זיסע בחור מיט מידות, און מען זעט שוין ווי די יונגעלע, די בחור'ל לויפט ארום, ער קומט גלייך אראפ פון די באס, און ער רייסט און ער פליקט פאוסטערס, מיט אלע מיני כלים, מיט א מעסער'ל, מיט א זשילעט, מיט א בלעיד, מיט אלע מיני כלים, מיט אזא האס און אזא סענס. יעצט לאמיר זיך פרעגן פאר די מוסדות הקדושים, מיט וועמעס רעכט, מיט וועמעס רעכט מעג מען דאס טון, אז א יונגעלע און א בחור'ל קומט אראפ פון זיין באס, פון זיין תלמוד תורה באס, פון זיין ישיבה באס, דאס מיינט ווען ער קומט אראפ פון אזא באס וויל מען זען א קינד א מחונך'דיגע קינד. די קינד איז מחונך, ער קומט אראפ אזוי איידל פון זיין חדר באס און זיין ישיבה באס, אבער טאמער מען זעט א יונגעלע אדער א יונג בחור'ל קומט אראפ פון די באס און גלייך ער לויפט צו צו פאולס און ער רייסט און ער פליקט שטיקער, דאס מיינט ער האט דאס גאנץ פריש געלערנט אין חדר און אויך אין ישיבה. ס'קען נישט זיין אנדערש. מען האט אים אזוי מחנך געווען, טייערע יונגעלע, טייערע בחור'ל, ווען דו גייסט היינט אהיים קומען, האסט א דזשאב, וואס איז די דזשאב? ס'גייט זיין אם ירצה השם א כינוס, כלל ישראל וועט זיך צוזאמקומען באחדות, ברוב עם הדרת מלך, נאכאמאל באחדות, און ס'וועט אויך קומען רעדן א גרויסע תלמיד חכם אדם נקי בישראל, א גאון עולם, האסט דו א דזשאב און דו דארפסט אראפפליקן יעדע פאוסט וואס דו זעסט אין פראנט פון דיין אויגן. טייערע מוסדות הקדושים, איך טראכט וואס איר האט געטון מיט אזעלכע שעפעלעך, מיט אזעלכע הייליגע קינדער וואס זייערע טאטע מאמע שיקן זיי ביי אייך אין חדר, ווייל זיי האלטן ביי אייך אין חדר ביי אייך אין ישיבה באקומען זיי די בעסטע חינוך און זיי וועלן באקומען די בעסטע חינוך און די עלטערן ווארטן ארויף אויף דעם מען גייט דארט אין די אין די חדר אין די אין די ישיבה אריינלייגן די בעסטע טייערסטע שווערסטע חינוך די טאטע מאמע האפן און בעטן יעדן טאג א תפילה מיט טרערן דאס קינד זאל אויסוואקסן ערליך זיי ווארטן אויף דעם וויאזוי קענט איר גיין און נעמען אזא צווייגעלע? נעמען אזא צווייגעלע און עס אוועק הרג'נען? מיט וועמענס רעכט? מיט וועמענס רעכט טוט מען דאס? פאר דעם האט די טאטע מאמע געשיקט זייער קינד ביי אייך אין חדר, ביי אייך אין ישיבה, ביי אייך אין די מוסדות? פאר דעם פארלאנגט מען פון די טאטע מאמע זאל לייגן פילטערס אויף די טעלעפאונס אז איר זאלט נאכדעם גיין און נעמען זייערע קינדער זיי הרג'נען בידיים דאס איז שוין אבער טאטעס און מאמעס וואס זייער טעלעפאונס זענען געפילטערט. סאו וואס טוט מען אויף טאמער די טאטע און מאמעס טעלעפאונס זענען געפילטערט און איר גייט און איר הרג'ט די קינדער בידיים גאר אין די מוסד? וואס האט מען אויפגעטון גאר אז די טאטע און מאמעס טעלעפאונס זענען געפילטערט? װאָלט איך געהרגעט דאָס קינד בידיים! איר לערנט אים אױס צו זײַן אַ יונגער טעראָריסט, אַ יונגער טעראָריסט, אַ יונגער גאַרביטש! טוט גאַרביטש פֿאַר װעם? פֿאַר דעם מוסד? פֿאַר די רבין? װען די קינדער זײַנען אין אַ עת צרה, װעט דער מוסד קערן? װאָס װעט דער מוסד טאָן פֿאַר דאָס קינד? װיִאַזױ פֿאַר אַ רעכט האָט מען דאָס צו טאָן? מען נעמט אומשולדיקע קינדער, תּינוקות של בית-רבן, קינדער וואס דארפן אויפוואקסן, קינדער וואס מען האפט די צווייגעלע זיין א שיינע צווייגעלע, ס'וועט ארויסקומען א שיינע רויז, שיינע פיירות, גיין גייען גאר היימישע פרומע חסידישע מוסדות, אין די נאמען פון א גרויסן רעבין זכר צדיק וקדוש לברכה, א רבי וואס איז געווען א רשכבה"ג, גאר אזא מוסד שיקט אראפ קינדער פון די באס זאלן טון די גרעסטן שמוץ, די גרעסטע גארבעדזש אין שטאט און יעדער איינער קוקט און וואטשט עס, ווי דער יונגעלע, דער זיסע יונגעלע, דער זיסע בחור'ל ווערט געשיקט פאר א גארבעדזש אקציע, פאר א שקצי'דיגע אקציע, טון שמוץ פאר די מוסדות, טון שמוץ פאר די רבנים. יעצט וויל איך רעדן צו די טייערע טאטעס און מאמעס. טייערע טאטעס און מאמעס, לאמיר עס מאכן זייער זייער קלאר, היינט איז א שווערע וועלט, שווער צו מחנך זיין קינדער, בפרט ס'דא אלע מיני כלים, און די גאס איז אפן פאר אלע קינדער, אין א מינוט קען א קינד פארדארבן ווערן, אבער איר שיקט דאך זיכער די קינדער, אין א היימישע פרומע חסידישע מוסד, רוב מאמעס דא אין וויליאמסבורג האבן אזא מין זאך, ווייל איך האב געלערנט אין סאטמאר אלס מיידל, ביז כ'האב חתונה געהאט, וויל איך אויך מיינע קינדער זאלן ארויפגיין אויף א סאטמארע באס, שוין, ברוך השם די קינדערלעך גייען ארויף אויף א סאטמארע באס, אבער אז די מוסד גייט און לערנט זיי אויס שמוץ, די מוסד לערנט זיי אויס צו טון שמוץ און גארביטש. טייערע טאטעס און מאמעס, וואס האט איר אויפגעטון שיקן אייערע קינדער אויף א סאטמארע באס, אין א סאטמארע מוסד, אין א סאטמארע ישיבה, אז זיי וואקסן אויף שיינע הערליכע זיסע טעראריסטן, שיינע הערליכע זיסע גארביטש קענס? זיי וואקסן אויף א שמוצער, זיי וואקסן אויף א גארביטש, זיי וואקסן אויף א טעראריסט, א קליינטשיגע טעראריסטעלע, די טאטע מאמעס האבן שוין ביי זיך אינדערהיים א טעראריסט, ער קען שוין פליקן פאוסטערס, ער קען שוין רייסן ער האט שוין אפילו טולס, מען שטעלט זיי צו טולס און מען קען אראפקומען פון די באס און צורייסן די פאוסטערס, יעצט טייערע טאטע מאמעס. איך בין זיכער ס'איז זיכער דא טאטעס און מאמעס וואס פארשטייען אז זיי אליינס טוען אויך אין די חינוך, זיי שיקן זייערע קינדער גייטס ארויס אין די גאס, עטס האטס א הייליגע חוב, מען דארף צערייסן פאוסטערס, מען דארף ווארפן פאשקעווילן, מען דארף טון אלע שמוץ וואס ס'איז, ס'גייט גאר זיין א כינוס, מען גייט זיך צוזאמקומען באחדות, ברוב עם הדרת מלך, מען טאר עס נישט לאזן, נישט נאר דאס, מען דארף ווארפן פאשקעווילן. רעדן אויפן גרעסטן תלמיד חכם אין שטאט, אויפן גרעסטן גאון, אויף א נקי בישראל, א גאון גאון עולם, ער ווערט פלוצלינג א ימח שמו, מיט אנדערע נידריגע לאוזונגען פארוואס ווייל אים האט מען גערופן צו רעדן אויפן כינוס, ווערט ער שוין אפגעפרעגט. ער ווערט שוין א שייגעץ, א ימח שמו, מיט אנדערע שמות נרדפים וואס מען האט קיינמאל נישט געטארט בכלל ארויסרעדן פון די מויל אויף אזא אדם גדול ונקי בישראל. רבותי, טייערע טאטעס און מאמעס, לאמיר אייך פרעגן, וואס טוהן די רבנים פאר אייערע קינדער און פאר אייך?

וועלן די מוסדות און די רבנים אייך ארויסהעלפן מיט אייערע קינדער ווען איר פלאגט זיך פאר שידוכים, די קינדער ווערן שוין עלטער און עלטער און איר וויינט רבונו של עולם איך וויל שוין זען נחת און טוען א שידוך מיט א קינד, וועלן די מוסדות און די רבנים קערן? וואוד דעי גיוו א דעם? טייערע טאטעס און מאמעס, עטס ווייסט אליינס וואס דאס מיינט די ווארט קינדער. קינדער מיינען די טייערסטע זאך ביי טאטע מאמע. קינדער מיינען די דזשולערי ביי טאטע מאמע. קינדער מיינען די דיימאנט ביי טאטע מאמע. קינדער זענען די געלט ביי טאטע מאמע. קינדער זענען אלעס. קינדער זענען פאר אלעס. נישט געלט קען דאס אפקויפן. נישט גארנישט. ווען א טאטע מאמע פארלירן א קינד יונגערהייט, מען פארלירט בכלל א קינד, לאזט מען טרערן און מען געדענקט עס פאר יארן, און מען פארגעסט נישט אזא מין זאך ווען מען פארלירט א קינד. רבותי, ווען מען פארלירט א קינד יונגערהייט וויינט מען. וואס איז א חילוק צו ער ליגט אין קבר אדער מען האט אים געהארגעט יונגערהייט ער איז א געהארגעטער. וואס איז א חילוק? רבותי, טייערע טאטעס און מאמעס, לאזט נישט אייערע קינדער טון שמוץ פאר קיין מוסדות. און לאזטס נישט טון קיין שמוץ פאר קיין רבנים, און אייערע קינדער זאלן נישט טון קיין שמוץ פאר קיינעם, ווייל ס'וועט קומען צו שידוכים וועט קיינער אויף אים נישט קלערן, פונקט פארקערט, מ'וועט זאגן ער איז א שמוצער, מ'וועט זאגן ער איז א פאוסטער רייסער, מ'וועט זאגן ער איז א פאשקעווילן ווארפער, און נאכדעם וועט איר וויינען, איר גייט לויפן צו די מוסדות און רבנים מ'זאל אייך העלפן, איך קען נישט קיין שידוכים טוהן, איר באשמוצט מיין קינד, דו האט איר גענוצט מיין קינד ווען מען האט געדארפט רייסן פאוסטערס, דו האט איר גענוצט מיין קינד ווען מען האט געדארפט ווארפן פאשקעווילן, ווי זענטס עטס יעצט, העלפט מיר, איך קען נישט מיט אים קיין שידוכים טוהן, קיינער וויל אים נישט נעמען פאר קיין איידעם. יא יא, איר וועט וויינען, איר וועט נאך וויינען, דעמאלטס וועלן די מוסדות זאגן, מיר קענען אייך נישט, אונז ווייסט נישט ווער איר זענט, מיר האבן אייך אין בוידעם, לאזטס אונז אפ, איר זענט א משוגענער, וואס זוכט עטס פון אונז? איך קען נישט אייער קינד, ער האט קיינמאל ביי אונז נישט געלערנט, און פוצט אייך אפ פון אונז! טייערע טאטעס און מאמעס, אזוי וועלן די מוסדות און די רבנים זאגן צו אייך אין פנים אריין, ווען די מוסדות נוצן יעצט אייערע קינד פאר די גרעסטן שמוץ, פאר די גרעסטן גארבידזש, פארן גרעסטן טעראר. יעצט וויל איך שיקן נאך א מעסעדזש צו די אלע פאשקעווילן ווארפערס. טייערע אידן, מאמינים בני מאמינים, מי כעמך ישראל. ווארפן פאשקעווילן אויף עני איד איז א שפיל מיט פייער. א שפיל מיט פייער. קיינער קען נאך נישט זאגן איך האב געווארפן פאשקעווילן און כ'האב מיך נישט אפגעבריט. קיינער קען נישט זאגן איך האב געווארפן פאשקעווילן און איך לאך דערפון. יעדער איד וואס האט געווארפן פאשקעווילן אויף איינעם האט באצאלט א פרייז. קיינמאל אין די לעבן זאל מען נישט וויי טון א צווייטע איד, בפרט א תלמיד חכם, א אדם גדול וענק בישראל. א תלמיד חכם וואס זיצט א גאנצן טאג און האט א ספר אין די האנט און לערנט טווענטי פאר סעווען, א אדם גדול וענק בישראל, א תלמיד חכם עצום אזוי דיגרעידעד, אזוי באשמוצט, מיט אלע שעלטונגען, מיט אלע קללות, וויל איך זאגן פאר די אלע פאשקעווילן ווארפערס, גייטס אריין צו ר' משה שטערנבוך און בעטס אים מחילה, ס'איז געווען א שפיל מיט פייער, ס'איז א שפיל מיט פייער, יעצט קענט איר טון איין זאך, ס'מוז אבער נישט זיין, דער באשעפער וועט עס מוחל זיין, גייטס אריין צו דעם צדיק און בעט א ברכה און עסק הים פאר פארגיוונעס, כ'האב געווארפן אויף אייך פאשקעווילן, כ'האב אייך געשאלט מיט אלע קללות, איך בעט אייך, זייט מיר מוחל, ווייל רבותי, איך זאג אייך אלע פאשקעווילן ווארפערס, מ'עט צאלן פאר אזא מין זאך א טייערע פרייז, עס איז געווען א שפיל מיטן גרעסטן פלאם פייער, ס'דא א רבונו של עולם, ער זעט אלעס, ער ווייסט אלעס, ער איז, ער קען זיין א חרון אף ווען ער זעט מען ווארפט פאשקעווילן און מען דעגרעדט אזא מין אדם גדול ותלמיד חכם בישראל, רבותי ווער ווייסט וואס א קיטרוג ווארט אויף אזעלכע מענטשן וואס האבן די פאשקעווילן געווארפן אויף אים, בעט איך די אלע טייערע אידן, די אלע פאשקעווילן ווארפערס, גייטס אריין צו ר' משה שטערנבוך און בעטס אים איבער, בעטס אים איבער, ווער ווייסט וואס ווארט אויף אייך, צו אויף אייערע ווייבער, צו אויף אייערע קינדער, וועט זיך מאכן א פראבלעם, זאלסט טראכטן איין זאך, וויי. וויי, עטס ווילן צוריק טראכטן, אוי כ'האב געטשעפעט אזא תלמיד חכם, אוי כ'האב געטשעפעט אזא נקי בישראל, אזא אדם גדול, אזא חשובע הייליגע איד, איר צוריק טראכטן וועט איר זען ס'האט זיך נישט געלוינט. בעט איך א טובה צו כלל ישראל, טוטס נישט קיין שמוץ פאר קיין מוסדות, טוטס נישט קיין שמוץ פאר קיין רבנים, און טוטס נישט קיין שמוץ פאר קיינעם נישט, קיינער וועט זיך נאכדעם אפענעך אויף אייך נישט רחמנות האבן, אפילו די מענטשן וואס האבן געשיקט אייערע קינדער טון די שמוץ, זיי גאט וועלן שפעטער נישט געבן קיין דעם אויף אייך, און נישט אויף אייערע קינדער, און נישט אויף די פאסטארטשעס, און נישט אויף די פאשקעווילן ווארפערס, קודם האט מען געטון שמוץ פאר זיי, קודם האט מען געטון גארביטש פאר זיי, און נאכדעם גייען זיי לאכן אייך אין פנים אריין, און די מאמע און טאטע בלייבן מיט א פארדארבענע קינד. א פארדארבענע נשמה, א געהארגעטע נשמה, איר קענען וויינען און וויינען און יו קען דזשאמפ א ריווער, איר קענען בלעימען די מוסדות, איר קענען בלעימען די רבנים, איר קענען ארומלויפן מיט געפילטערטע טעלעפאונס, אבער די קינד איז שוין געהארגעט, זיין נשמה איז געהארגעט פארעווער, זיין נשמה איז ליידער געהארגעט, ער גייט שוין קיין נארמאלע גראדע צווייג נישט זיין, ער גייט שוין קיין שיינע רויז נישט ארויס געבן, און די פירות גייט שוין פון דארט נישט ארויסקומען. בעט איך אייך נאכאמאל טאטעס און מאמעס, נאו וועיר יור טשילדרען אר, פון ווען זיי קומען אראפ פון די באס, און זאגט אן פאר די מוסדות, איר זענט נישט מסכים מען זאל נוצן אייערע תינוקות של בית רבן, אייער זיסע קינדערלעך, אייער זיסע בחורים'לעך פאר שמוץ, פאר גארביטש פאר טעראר. אלע טאטעס און מאמעס מוזן זיך צוזאמקומען און מאכן קלאר, אויב דארפן אונז פילטערן די טעלעפאונס, האבן אונז אויך א רעכט צו בעטן, אונז ווילמיר האבן געפילטערטע קינדער. נאכאמאל, אויב די מוסדות הקדושים פארלאנגען פון די טאטעס און מאמעס מען זאל האבן געפילטערטע טעלעפאונס, האבן די טאטעס און מאמעס א פולע פולע רעכט. צו פארלאנגען, אונז וויל מיר אויך געפילטערטע קינדער און הייליגע קינדער מיט הייליגע נשמות, און נישט די מוסדות מיט די רבנים גאר, זאלן הרג'ענען די קינדערלעך פאר זייערע שמוץ, פאר זייערע טעראר און פאר זייערע גארביטש. יעדע מענטש האט א רעכט צו מאכן א כינוס, יעדע מענטש האט א רעכט צוזאמצורופן וועם ער וויל, יעדע מענטש האט א רעכט צוזאמצורופן א אדם נקי בישראל א אדם גדול, יעדער מענטש מעג צוזאם רופן א תלמיד חכם, און איך וויל דיר זאגן קלאר, ווען סאטמאר האט געמאכט זייער צוזאמקום אין די בארקלעי סענטער קיינער האט זיי נישט געבאדערט, מען האט נישט געווארפן קיין פאשקעווילן, מען האט נישט טעראריזירט וויאזוי מען זעט יעצט ליידער אזוי מין לאו דא אין וויליאמסבורג, מען האט קיינעם גארנישט טעראריזירט, מען האט יעדעם איינעם געקענט באשטיין זאל מאכן די גרויסע קאנצערטן די אין די בארקלעי סענטער מ'האט יעדן פארגינען מ'האט פארגינען סאטמאר רבי'ן פון וועלט זאל זיך מאכן זיין זאך אקעגן די ציונים אין די בארקלעי סענטער ס'האט קיינעם נישט געשטערט וואס קומט יעצט פאר דא אין שטאט מען לערנט אויס תינוקות של בית רבן יונגע בחורימ'לעך חטא שנאת חינם אבער מען נוצט זיי פאר מוחה זיין מען נוצט זיי צו זיין פאוסטער פליקערס מען נוצט זיי צו זיין פאשקעווילן ווארפערס מען נוצט זיי צו שעלטן תלמידי חכמים גאונים וצדיקים, און טוהן די נידריגסטע זאכן מיט אזעלכע קללות, פארוואס? ווייל נעבעך דער תלמיד חכם האט מען איינגעלאדנט ער זאל זיין דער רעדנער ביי די כינוס, איז שוין דא א היתר צו טוהן אלע זאכן שבתורה, אים שעלטן מיט אלע קללות, אראפרייסן פאוסטערס, ווארפן פאשקעווילן, מען געבט גאר טולס פאר די תינוקות של בית רבן, זיי קומען שוין אראפ מיט מעסערלעך, מיט דזשילעטס, מיט רעיזערס, מיט אלעמען. טייערע טאטעס און מאמעס, געדענקטס גוט, לאטס נישט די מוסדות הקדושים זאלן טון שמוץ מיט ענקערע קינדער, מיט ענקערע יונגעלעך, מיט ענקער בחורימ'לעך, דאס איז גאר די יונגע צווייגלעך, איר ווילט זיכער נאך זען נחת פון זיי, דאס איז די צייט ווען זיי דארפן אנהייבן צו בליען, און מען קוקט אויף די ביימעלע, מען וואסערט עס יעדן טאג, מען ווארט שוין צו זען עפעס זאל אנהייבן כאטש שפראצן פון די צווייגעלע, ס'זאל כאטש עפעס שפראצן, יעדן טאג זעט מען די רויז ווערט גרעסער און גרעסער און שענער, און מען ווארט שוין צו זען די ערשטע פרי'עלע און נאך א פרי'עלע, קומען די מוסדות הקדושים און זאגן אזוי, איך וויל פון אייך איין זאך, אייערע טעלעפאונס זאלן זיין געפילטערט אבער אייער קינדער זאלן זיין אונזער שמאטעס, אייער קינדער זאלן זיין אונזערע טעראריסטן, אונזער הייליגע דזשיהאד, אונזער הייליגע מארטירערס, און די אייער קינדער וואס איר שיקט ביי אונז אין מוסדות זאלן ווערן מארטירערס און זאלן ווילן זיך אויפפלאצן פאר אונזערע מוסדות און אונזערע רבנים, ווען מען שיקט זיי אויף א מישאן ווילן מיר די קינדער זאלן אויספירן די הייליגע מישן, זאלן זיין א דזשיהאדיסט, דזשיהאדיסט א חריידיסט, יאפ, טייערע טאטעס און מאמעס, מען מאכט פון אייערע צווייגעלעך א דזשיהאדיסט א חריידיסט, רבותי ס'בלוטיגט, ס'טוט וויי צו זען וואס מען טוט ליידער מיט אונזערע ענקערע קינדער, די יונגע יונגעלעך תינוקות של בית רבן שלא טעמו טעם חטא, און מ'נוצט זיי פאר'ן גרעסטן שמוץ, פאר די גרעסטן טעראר און פאר נאו ריזען וועגן איין זאך, כלל ישראל גייט זיך צוזאמקומען באחדות ברוב עם הדרת מלך צו מאכן א כינוס, טייערע טאטעס מאמעס איך ענדיג מיין ווערטער, טוטס אלעס פאר אייערע קינדער, א טאטע מאמע טוט אלעס פאר א קינד, די לעצטע זאך וואס א טאטע מאמע וואלט מען זיך געווינטשן, נישט צולאזן די קינדער זאלן ווערן טעראריסטן, נישט לאזן די קינדער זאלן טוהן גארביטש פאר די מוסדות הקדושים, נישט קיין גארביטש, נישט פאר קיין טעראר, און נישט פאר קיין פאוסטער פליקערס, נישט ווארפן קיין פאשקעווילען, און זיכער זיכער נישט שעלטן א תלמיד חכם, א אדם גדול וענקי בישראל, א גאון גאוני עולם, רבותי דאס איז א שפיל מיט פייער און מען וועט נאך באצאלן דערפאר. האטס מיר א פרייליכן שבת, א גוטן טאג, רבותי, איר ווילט נישט גיין צו די כינוס, איר דארפט נישט גיין, געדענקט טייערע טאטעס און מאמעס, לאזטס נישט מען זאל מאכן פון אייערע טייערע זיסע קינדערלעך דזשיהאדיסט א חריידיסט, איר ווילט זען די ביים זאל שפראצן, די רויז זאל ארויסקומען שיין און זאל ארויסגעבן פירות, די פירות וועט נאר ארויסקומען ווען איר וועט נישט צולאזן מען זאל בארירן די שיינע בוים, און מען וועט עס איינפלאנצן און וואסערן וועט איר זען נחת פון אייערע קינדער. וויל איך אייך אנווינטשן אלע ברכות שבתורה, איר זאלט האבן לעכטיגע זיסע קינדער, קינדער מיט מידות, קינדער מיט תורה, בנים ובני בנים עוסקים בתורה לשמה על ישראל שלום, על ישראל שלום ביז הונדערט און צוואנציג געזונטערהייט, כל טוב, א פרייליכן שבת. א גרויסן שכוח פאר די הארציגע ווערטער, און לאמיר האפן אז דער עולם וועט האבן שכל זיך נישט צו מישן אין די סאטמארע געביט, ס'האט מיט אונז גארנישט.